ברוך השם, מסכת סוטה, דף למד ג, עמוד א', די זיבעטע שורה פון אויבן.
אין דער משנה האבן מיר געלערנט תפילה, אז תפילה איז אויכעט בכל לשון, רחמי היא ווייל דאס איז א ענין מען בעט דעם אייבערשטן ער זאל האבן רחמנות, כל היכי דבעי מצלי, וויאזוי דער מענטש וויל, ווי ס'איז אים באקוועמער, זאל ער מתפלל זיין. רש"י זאגט, דא בין איך נישט גורס מנלן, ווייל דאס איז א דבר פשוט אז תפילה איז בכל לשון, מנלן פרעג איך נאר דעמאלט ווען דער דין איז אנדערש ווי די סברה פשוטה איז, פרעג איך פון וואנעט ווייסטו אזוי צו זאגן? אבער ביי תפילה דאס איז א דבר פשוט אז ס'איז בכל לשון, פרעגט די גמרא, ותפילה בכל לשון, וואס זאגסטו אז דאווענען קען מען מיט יעדן שפראך, והא דאך אמר רב יהודה, רב יהודה האט געזאגט, לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית, א מענטש זאל נישט מתפלל זיין אויף אראמיש, דאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט, כל השואל צרכיו בלשון ארמי, דער וואס איז מתפלל בלשון ארמי, אין מלאכי השרת נזקקים לו, איז די מלאכי השרת טוהן זיך נישט באהעפטן צו אים זאלן זיי ארויפטראגן די תפילה לפי שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי, איז די גמרא די איז פארהאנען אין שבת וועגן דעם, דארטן איז דא א מחלוקת, תוספות, דער רא"ש לערנט דארטן אז די מלאכי השרת זענען נישט מכיר נאר בלשון ארמי, זיי ווייסן יא דעם לשון ארמי, נאר די לשון איז ביי זיי פארמיסט, און זיי ווילן נישט מיט דעם זיך פארנעמען. איז די קשיא דא אויפן גמרא, דו זאגסט בכל לשון ווייזט דאך אויס אפילו לשון ארמי אויך, מען זעהט דאך אראמיש נישט, אבער די אנדערע לערנען אז דאס וואס שטייט לשון ארמי דאס איז א חידוש, דער מהרש"א דערמאנט עס דא, כאטש לשון ארמי. איז דאך דאס איז דאך תרגום, דאס איז דאך קרוב לשון הקודש, דאס איז דאך אויך געווארן געגעבן מסיני תרגום, דאך טאר מען מיט דעם לשון אויך נישט, און אוודאי אוודאי מיט אנדערע לשונות טאר מען זיכער נישט. זאגט די גמרא לא קשיא, עס איז נישט קיין קשיא, הא ביחיד הא בציבור, א יחיד דארף די מלאכים זאלן אים העלפן, דארף ער זאגן אזא'ן לשון וואס די מלאכי השרת זענען נזקקים, אבער ביי א ציבור שטייט הן קל כביר לא ימאס, א תפילה פון ציבור טוט דער אייבישטער נישט פארמיאוסן, קען ער זאגן אפילו אזוי ווייל ער דארף נישט אנקומען צו מלאכי השרת. דער בית יוסף זאגט נאך א פשט ביחיד און בציבור, אז א תפילה וואס דער יחיד טוט מתפלל זיין פאר זיך אויף א חולה צי אנדערע זאכן, דאס זאל זיין בלשון קודש, בציבור די תפילה וואס די תפילה איז די תפילה וואס מען האט מתקן געווען פאר דעם ציבור, איז קען מען זאגן וויאזוי מען האט עס מתקן געווען. פרעגט די גמרא, ואין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי, וואס זאגסטו אז די מלאכים קענען נישט לשון ארמי, והתניא מיר האבן געלערנט, יוחנן כהן גדול שמע בת קול, יוחנן כהן גדול האט געהערט א בת קול, מבית קדשי קודש הקדשים, פון קודש הקדשים, שהוא אומר די בת קול זאגט, נצחו טליא, דאס איז געוועזן יום כיפור, ער האט עס געהערט, א טליא, טליא מיינט מען די יונגע, די פרחי כהנים האבן מנצח געווען דאזלו וואס זיי זענען געגאנגען לאגחא קרבה צו האלטן א מלחמה לאנטוכיא אין די שטאט אנטוכיא, די בני בית חשמונאי זענען געגאנגען מלחמה האלטן מיט די יוונים פאר יום כיפור, און זיי האבן מלחמה געהאלטן אין יום כיפור, האט יוחנן געהערט דעם בת קול ווען ער האט געטאן די עבודה יום כיפור אז מען האט מנצח געווען. ושוב מעשה בשמעון הצדיק, נאך א מעשה איז געווען מיט שמעון הצדיק, ששמע בת קול מבית קודש הקדשים, ער האט געהערט א בת קול שהוא אומר וואס עס זאגט, בטילת עבידתא, ס'איז געווארן בטל די מיליטער, דאמר שנאה וואס דער שונא האט געזאגט לאייתאה צו ברענגען על היכלא אויף דעם היכל, ונהר, און נאך האט ער געהערט אין דעם בת קול ונהרג גסקלגס, גסקלגס ער איז געוועזן דער מלך פון יוון איז געווארן דערהרגעט, ובטלו גזירותיו, און ס'איז געווארן בטל זיינע גזירות. די גמרא זאגט דאך אין עבודה זרה, אזוי איז אמאל געווען א סדר, אז דעמאלט ווען דער מלך איז אומגעקומען צי געשטארבן צי געהארגעט, איז געווארן בטל זיינע גזירות. וכתבו אותה שעה מ'האט שפעטער פארצייכנט וועלכע צייט דאס איז געווען וואס ער האט דאס געהערט וכיוונו, און ס'איז געווען פונקטליך ובלשון ארמי היה אומר, און דאס איז געווען בלשון ארמי, דער מהרשא פרעגט אפשר ווער זאגט אז דאס איז געוועזן א מלאך האט געזאגט, אפשר איז דאס געוועזן א נבואה, זאגט דער מהרשא דאס איז געווען ביי דעם בית שני, און ביי דעם בית שני איז שוין נישט געווען קיין נבואה, זאגט די גמרא איבעית אימא ווילסט וועל איך דיר זאגן בת קול שאני, א בת קול איז אנדערש דלאשמועי עבידא, זאגט דער רש י די מידה די וואס איז באשטימט אויף דעם בת קול מוז זיין מיט שבעים לשון, ווייל עס איז דער בת קול ווערט געשיקט לכל הלשונות, אנדערע מאל מיט דעם לשון אנדערע מאל די מענטשן וואס פארשטייען דעם לשון. ואיבעית אימא דו ווילסט וועל איך דיר זאגן, גבריאל הוה, דאס איז געווען מלאך גבריאל, דאמר מר מיר האבן געלערנט, בא גבריאל ולימדו שבעים לשון, ביי יוסף'ן שטייט, אז גבריאל האט אים אויסגעלערנט שבעים לשון, איז דאך איינס פון די שבעים לשון איז דאך אראמיש, מוז איך זאגן אז ער ווייסט אראמיש, און לגבי תפילה זעט אויס איז גבריאל נישט דער מלאך וואס דער מלאך פארנעמט זיך מיט דעם, מיט להכניס תפילתו. ברכת המזון פרעגט אויך נישט די גמרא מנלן, רש י נישט גורס מנלן, תוספות איז יא גורס מנלן, ווייל תוספות זאגט, איך וואלט געוואלט מיינען איך זאל עס אפלערנען פון ברכות הר גריזים וואס איז נאר געווען בלשון הקודש, אבער רש י זאגט כ'בין נישט גורס מנלן, נאר ס'איז א פשיטא אז ברכת המזון ווערט געזאגט בכל לשון, דכתיב ס'שטייט אין פסוק, ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך, איז בכל לשון שאתה מברך. דער פסוק באשטימט נישט קיין שפראך, יעדן לשון וואס דו ווילסט קענסטו לויבן דעם אייבערשטן. אויך האבן מיר אין דער משנה געלערנט, שבועת העדות און שבועת הפקדון איז בכל לשון. שבועת העדות הייסט אז איינער שווערט איבער זיין חבר אויב ער ווייסט פאר אים א עדות זאל ער קומען פאר אים עדות זאגן, און אויב ער ווייסט די עדות און ער איז נישט געקומען עדות זאגן אז ער טוט תשובה דארף ער ברענגען א קרבן עולה ויורד. שבועת הפקדון איז ווען איינער מאנט ביי דעם צווייטן עפעס א זאך און ער שווערט אים איבער. און יענער שווערט פאלש צו ער ענטפערט אמן בלויז העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה מפיו דמי, נאכהער ער טוט תשובה דארף ער ברענגען אשם גזילות, איז געשטאנען אין די משנה אז די שבועה, שבועת העדות און שבועת הפקדון, איז בכל לשון, שבועת העדות דכתיב עס שטייט ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה בכל לשון שהיא שומעת, יעדע לשון וואס ער הערט, ביי שבועת העדות איז רש י יא גורס מנלן, ווייל דא ס'איז גלייך צו די ווען איך זאל נישט האבן קיין פסוק וואלט איך געזאגט נאר בלשון הקודש, אזוי ווי די שבועות וואס איז געווען ביי דעם הר גריזים והר עיבל שבועת הפקדון, אתיא לערן איך אפ תחטא תחטא משבועת העדות. ביז אהער האבן מיר געלערנט די אלע זאכן וואס זיי ווערן געזאגט בכל לשון, אין די משנה איז דאך געווארן אויסגערעכנט זיבן זאכן, פרשת סוטה, און וידוי מעשר, און קריאת שמע תפילה וברכת המזון, און שבועת העדות און שבועת הפקדון. רשי. אין דער משנה האבן מיר געלערנט ואלו נאמרין בלשון הקודש, די זאכן ווערן געזאגט נאר בלשון הקודש, מקרא ביכורים, וחליצה, כו', ווייטער וואס ווערט דערמאנט אין דער משנה, עד, מקרא ביכורים כיצד, אין דער משנה שטייט, פון וואנעט ווייס איך, ווען מען ברענגט ביכורים, ליינט מען די פרשה ארמי אובד אבי נאר בלשון הקודש.

אזוי ווי דארטן ביי דעם הר גריזים איז נאר בלשון הקודש, אף כאן, די זעלבע זאך ביי ביכורים, די פרשה פון ביכורים דארף זיין בלשון הקודש. פרעגט די גמרא, ולוויים גופייהו מנלן, פון וואנען ווייס איך טאקע אז ביי הר גריזים מוז זיין דווקא בלשון הקודש? ענטפערט די גמרא, אתיא איך לערן אפ קול קול ממשה, דארטן שטייט ביי די לוויים קול, כתיב הכא דא שטייט קול רם, ווי דאס שטייט קול רם ביי די לוויים ביי הר גריזים, וכתיב התם ביי מתן תורה שטייט משה ידבר והאלקים יעננו בקול, מה להלן בלשון הקודש, די תורה איז געווען בלשון הקודש, במתן תורה, אף כאן בלשון הקודש. נאכער פרעגט די גמרא חליצה כיצד, פון וואנען ווייס איך אז חליצה איז דווקא בלשון הקודש, האט די גמרא אפגעלערנט א גזירה שוה, דער תנא קמא לערנט שטייט וענתה ואמרה, און ביי דעם הר גריזים שטייט וענו הלוויים ואמרו, דא שטייט עניה און אמירה, און ביי הר גריזים, מה להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון הקודש. רבי יהודה קריגט, און רבי יהודה זאגט איך דארף נישט קיין גזירה שווה, נאר עס שטייט זאגט ער וענתה ואמרה ככה, ככה איז א עיכוב נאר אזוי, עד שתאמר בלשון הקודש. פרעגט די גמרא, ורבנן, די רבנן וואס חליצה לערנען זיי אפ, פון די ברכות און קללות וואס שטייט בהר גריזים, אזוי ווי דארטן בלשון קודש און חליצה אויך בלשון קודש, האי ככה מאי עבדי ליה, וואס לערנען זיי אפ פון דעם ככה? ענטפערט די גמרא מיבעי להו זיי דארפן דאס האבן לדבר שמעשה מעכב, שטייט דאך אין פסוק ככה יעשה, אז ככה נאר אזוי יעשה, אז די זאך וואס האט א מעשה, דאס אויסשפייען, דאס אויסטון דעם שיך, דאס טאר מען ניט משנה זיין. דעריבער שטייט דער ככה לעבן יעשה צו זאגן נאר די מעשה איז מעכב. ורבי יהודה מכה ככה, אויב דער פסוק זאל מען נאר געהן דערציילן נאר די מעשה איז מעכב האט מען געדארפט שטיין כה אז שטייט מער ככה, אויך צו זאגן אז דארף זיין בלשון הקודש ורבנן כה ככה לא משמע להו, די רבנן לערנען ניט אפ קיין שום לימוד פון דעם וואס שטייט מיט א ה' ככה. פרעגט די גמרא ורבי יהודה וואס ער ביי חליצה ווייסט עס פון ככה, האי וענתה ואמרה מאי עביד ליה, די גזירה שוה פון עניה ואמירה וואס לערנט ער אפ פון דער גזירה שוה. ענטפערט די גמרא, נישט ווי איך האב פריער געזאגט אז איך לערן אפ א גזירה שווה חליצה פון לוויים, נאר פארקערט, מיבעי ליה לאגמורי ללוויים, ער דארף האבן אפצולערנען אויף לוויים דבלשון הקודש אז די לוויים האבן געזאגט די ברכות און קללות אויף דעם הר גריזים און אויף דעם הר עיבל, האבן זיי געזאגט בלשון הקודש, דאס לערן איך אפ פון חליצה. פרעגט די גמרא, לוויים זאל ער אפלערנען פון חליצה? ולילף קול ממשה, ער קען דאך אפלערנען אזוי ווי מיר האבן פריער געזאגט אין גמרא, וואס ביי משה'ן שטייט קול, און ביי די לוויים שטייט קול, אפלערנען א גזירה שווה אזוי ווי משה ביי מתן תורה איז געווען לשון קודש אזוי די לוויים איז אויך בלשון קודש. ענטפערט די גמרא, עניה עניה גמיר, רבי יהודה האט געלערנט פון זיין רעבן די גזירה שווה פון עניה עניה, אבער קול קול לא גמיר, די גזירה שוה פון קול קול האט ער נישט געלערנט, און א מענטש קען נישט אליין מאכן קיין גזירה שוה, דווקא ווען מ'האט עס מקבל געווען פון זיין רעבן, און ער האט זיך נישט מקבל געווען די גזירה שוה פון קול קול, לערנט ער דאס נישט. תניא נמי הכי, מיר האבן אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, כל מקום שנאמר כה, אומעדום ווי שטייט בדיבור דאס ווארט כה אדער ככה אדער עניה ואמירה שטייט דארט דאס לשון עניה און אמירה אינו איז דאס ניט אלא לשון קודש מיינט מען נאר לשון הקודש. כה ווי מיינט מען? ווי איז דאס דער כה וואס מיר זאגן מען מיינט בלשון הקודש כה תברכו. לגבי נשיאת כפיים שטייט כה תברכו את בני ישראל, זאגט מיר כה אז נשיאת כפיים מוז זיין דווקא בלשון קודש. ככה דחליצה, ביי חליצה שטייט ככה יעשה, זאגט רבי יהודה פון דעם כה אן א ה' וואלט איך געוויסט אז ס'איז מעכב די ענינים פון עשיה, די שפייען, די אויסטון די שיך, און די ה' גייט מיר מוסיף זיין אז די דיבור איז אויך מעכב. עניה ואמירה דלוויים, ביי די לוויים שטייט דאס לשון וענו ואמרו. זאגט רבי יהודה אז איך טוה דאס אפלערנען פון חליצה אזוי ווי ביי א יבמה שטייט ככה מוז זיין בלשון הקודש, אזוי ביי די לוויים דארף אויכעט זיין בלשון הקודש. רשי זאגט, איך בין נישט גורס עניה ואמירה מלוויים, ווייל לויט רבי יהודה'ן לערן איך דיך נישט אפ פון די לוויים, נאר פארקערט, לוויים טו איך דיך אפלערנען פון יבמה. לויט די רבנן לערן איך טאקע אפ יבמה פון לוויים, אבער לויט רבי יהודה'ן לערן איך אפ פארקערט, לוויים פון די יבמה. רש י.
ברוך השם, מסכת סוטה, דף לג, עמוד ב', די זיבעטע שורה פון עמוד. אין דער משנה האבן מיר געלערנט ברכות און קללות כיצד, כיון שעברו ישראל את הירדן, ווען די אידן זענען געווען אין דער מדבר האט מען די אידן געגעבן סימנים פון הר גריזים און דעם הר עיבל ווי דאס איז, אז דאס איז אין די אנדערע זייט פון ירדן, און מ'האט זיי געזאגט אז זעקס שבטים זאלן ארויפגיין אויף דעם הר גריזים, און זעקס שבטים זאלן ארויפגיין אויפן הר עיבל, און די זקני כהנים און זקני לוויים זענען געשטאנען אינמיטן, און הפכו פניהם כלפי הר גריזים, און זיי האבן געזאגט ברוך אשר לא יעשה פסל ומסכה, און נאכער הפכו פניהם כלפי הר עיבל, און אזוי ווייטער, איז האט מען זיי געגעבן א סימן ווי דאס איז תנו רבנן, ווען די אידן זענען געווען אין דער מדבר האט מען זיי געזאגט, הלא המה, די בערג זענען בעבר הירדן, מעבר לירדן ואילך דברי רבי יהודה, רבי יהודה לערנט אז די בערגער זענען געווען נישט גלייך נאכן ירדן מען גייט אריבער, נאר זענען געווען ווייט, ווייל ער טייטשט אזוי. אחרי איז דאך שטענדיג די טייטש, אחר מיינט מען סמוך, אחרי מיינט מען מופלג ווייט, אחרי ווייט דרך מבוא השמש, די אידן זענען דאך יעצט געווען מזרח זייט פון ארץ ישראל, מזרח זייט פון ירדן, איז די טייטש אחרי ווייט פון דרך מבוא השמש מקום שחמה זורחת, ס'איז ווייט פון דעם ארט וואו די זון טוט שיינען, ווייט פון מזרח זייט פון ירדן. בארץ הכנעני היושב בערבה, מ'האט זיי געזאגט דעם סימן אין לאנד כנעני וואס ער זיצט בערבה אין דעם גלייכן פלאץ, אלו דאס איז הר גריזים והר עיבל שיושבים בהם כותים, יעצט איז טאקע דא דארט כותים, ווייל סנחריב וואס האט פארטריבן די צען שבטים האט ער דארט באזעצט כותים, אבער פריער איז דארטן געוועזן די כנענים. אבער יעצט דא ווען די גמרא ווערט געלערנט דעמאלט זיצט דארט כותים, אבער דעמאלט בשעת מען האט די אידן דאס האט געזאגט איז געוועזן כנענים. מול הגלגל סמוך לגלגל אצל אלוני מורה לעבן אלוני מורה, ווי איז דאס די שטאט אלוני מורה? שכם, אלוני מורה דאס איז שכם, פון וואנען ווייס איך דאס אלוני מורה איז שכם? ולהלן הוא אומר ביי אברהמען שטייט, ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, מה אלון מורה האמור להלן, אלון מורה וואס ווערט דערמאנט ביי אברהמען מיינט מען שכם אף כאן שכם. און זיי טייטשן ס'איז שכם, פארוואס ווערט עס אנגערופן אלון מורה, ווייל אלון איז פון לשון אלה, און מורה איז פון דעם לשון לערנען, ווייל מען דארט, ס'האט געהייסן על שם העתיד, ווייל דארט האט מען געגעבן די ברכות און די קללות. תניא מעקט מען אויס, ווייל ס'איז דאס דער אויספיר נאך פון דער ברייתא, ס'איז נישט קיין באזונדערע ברייתא, ס'איז די זעלבע ברייתא.

אמרתי להם, כ'האב געזאגט צו זיי, זייפתם תורתכם, דאס וואס איר זאגט דאס איז פאלש, זיי זאגן למשל שטייט לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, מען דארף זיצן אין די פינסטער, און דאס איז דאך טאקע דער טעם, דער מנהג, פארוואס מען עסט שבת טשולענט, איז דאס דער טעם כדי צו פארקערט גאר צו ווייזן אז עס ברענט יא א פייער. אמרתי להם, כ'האב געזאגט צו זיי, זייפתם תורתכם, איר האט, ווי מען זאגט, געפעלטשעוועט אייער תורה, ולא העליתם בידכם כלום, איר האט גארנישט ניט אפגעטאן, איר מוזט אנקומען צו תורה שבעל פה, שאתם אומרים, איר זאגט, אלוני מורה, דאס איז שכם, אף אנו מודים שאלוני מורה שכם, מיר זאגן אויך דאס איז שכם, אבער אנו, מיר ווייסן דאס, למדנוה בגזירה שווה, מ'האט עס אפגעלערנט א גזירה שווה, אתם, איר איר האלט נישט פון די שלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם, במה למדתם? פון וואנעט ווייסט איר אז אלון מורה איז שכם? רב אלעזר אמר, רב אלעזר זאגט. הלא המה בעבר הירדן איז נישט ווי רבי יהודה האט געזאגט אז ווייט פון ירדן נאר סמוך לירדן נאנט צום ירדן, אין אמת'ן די הר גריזים די הר עיבל איז ווייט פון ירדן, נאר ווי תוספות ברענגט דא אראפ א ירושלמי אז מען האט געמאכט צוויי בערגלעך די אנדערע זייט פון ירדן, און איין בערגל האט מען א נאמען געגעבן הר גריזים, און איין בערגל האט מען א נאמען געגעבן הר עיבל. דאי מעבר הירדן ואילך, איך זאל לערנען אזוי ווי ווער האט דא פריער געזאגט, ווי רבי יהודה האט געזאגט אז ס'איז געווען ווייט, הלא כתיב שטייט דאך והיה בעברכם את הירדן, אזוי ווי מען גייט דורך דעם ירדן, דעם זעלבן טאג זאל מען אויפשטעלן די שטיינער. איי דאך שווער אויף רבי יהודה'ן, נאר רבי יהודה לערנט אז עס איז געשען א נס, און דעם טאג איז מען געגאנגען הונדערט צוואַנציק מיל. אחרי דרך מבוא השמש. אחרי איז די טייטש ווייט, נאר נישט פריער האב איך געטייטשט ווייט פון מזרח זייט, און דא טו איך טייטשן אחרי דרך מבוא השמש, ווייט פון דעם ארט מקום שהחמה שוקעת, ס'איז ווייט פון דעם ארט וואס די זון גייט אונטער. רש"י אין חומש טייטשט נישט ווי מען האט פריער געלערנט און נישט ווי יעצט, דער מהרש"א שטעלט זיך, פריער האט זיך געטייטשט אחרי ווייט דרך מבוא השמש, ווייט פון מזרח, אזוי טייטשט ר' יהודה, און יעצט טייטש איך דער וואס ער זאגט אז ס'איז געווען לעבן ירדן, אחרי ווייט דרך מבוא השמש, ווייט פון מערב, נאר ס'איז נאנט צו דעם ירדן, אבער רש"י אין חומש זאגט אז אין אחרי איז דאך דא א טעם המפסיק אן אתנחתא, טייטש איך אחרי ווייט. ווי איז דאס? דרך מבוא השמש ווי די זון גייט אונטער אויף מערב זייט, טייטש איך עס איז צוויי זאכן. אבער דא א. ביידע טייטשן ס'איז איין זאך, אחרי דרך מבוא השמש, ווי דער מהרש"א זאגט, דרך פשוטו של מקרא, ווי מ'זאגט צו געבן צו פארשטיין א קינד, פשוטו של מקרא און דער טראפ איז דאך אחרי מיט א מפסיק, דעריבער זאגט עס רש"י אזוי, יא. בארץ הכנעני, יעצט איז דא א באזונדערע זאך, שטייט אין פסוק בארץ הכנעני, ארץ חוי היא, שכם איז ארץ חוי. שטייט דארטן אין פרשת וישלח שטייט ויבא יעקב שלם דארט עיר שכם, און שטייט שכם בן חמור החוי נשיא הארץ. נאך א זאך דארף מען פארשטיין, היושב בערבה. ערבה ווערט אנגערופן א גלייכע פלאץ, והלא בין הרים וגבעות הן יושבין, זיי געפינען זיך צווישן בערגער און הויכענישן, שטייט מול הגלגל, איז דאס ווארט מול, זאגט תוספות, טייטשט מען שטענדיג די ארט ווי מען זעט דעם גלגל, ס'איז נאנט אז מען זעט גלגל. והלא לא ראו את הגלגל, מען האט נישט געזען גלגל, דאס הייסט, איך קען דאך נישט זאגן דאס גייט ארויף אויף דעם הר גריזים דעם הר עיבל, מיר האבן דאך פריער געזאגט אז די הר גריזים און הר עיבל לערנט. ר' אלעזר, אז דאס איז נישט אין שכם, נאר דאס איז געווען גלייך אזוי ווי מען איז אריבערגעגאנגען דעם ירדן, וואזשע פאר א סימנים גיט דא דער פסוק? בשלמא לויט רב יהודה'ן איז גוטע סימנים, פארוואס איז גוטע סימנים? ער גייט זאגן זאלסט וויסן זיין ס'איז שכם, זאלסט וויסן זיין און דארטן איז די כנעני באלאנגט עס און אזוי ווייטער, און דארטן איז גלגל, אבער אזוי אויך וואס איז די פשט פון די פסוקים? און רב לעזער בן יעקב אומר זאגט רב לעזער בן יעקב לא בא הכתוב דער פסוק קומט נישט אלא להראות להם דרך זיי צו ווייזן א וועג בשניה ביי דעם צווייטן גיין כדרך שהראה להם בראשונה ווען זיי זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים האבן זיי דאך געהאט א וועג ווייזער, דער עמוד ענן האט זיי געוויזן דעם וועג, יעצט זאגט זיי דער פסוק, איר זאלט וויסן זיין נאך דעם מאל ביי מיתת משה איז דאך אוועקגעגאנגען דער עמוד ענן, אין אמת'ן איז דער עמוד ענן געווען אין זכות פון אהרן'ען, נאר נאכדעם ווי אהרן. איז נפטר געווארן איז דאך צוריקגעקומען בזכותו של משה, אבער נאך משה איז שוין מער נישט געווען קיין עמוד ענן, און וויאזוי וועט מען וויסן צו גיין? האט מען זיי געזאגט א סימן ווי זיי זאלן גיין, דרך מיינט מען בדרך לכו, איר זאלט גיין אויף א וועג, ולא בשדות וכרמים, נישט אויף פעלדער און וויינגערטענער. היושב, ווייטער שטייט דאך דארט אין פסוק, היושב בערבה, בישוב לכו, איר זאלט גיין ווי ס'איז באזעצט, ולא במדבריות, נישט מדבריות, בערבה, בערבה לכו, גייט אויף א גלייכן פלאץ, ולא בהרים וגבעות. איין זאך האט די גמרא נישט אפגעדייטשט, די מול הגלגל, די מול הגלגל איז דאך שוין יעצט פארשטענדליך, אויב איך זאג א וועג, וועלכן וועג זאל מען גיין? דער וועג וואס ער גייט לעבן גלגל.